תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, אין לוקחין בהמה במעות מעשר שני. אין ירושלים, וואס טוט מען מיט די געלט פון מעשר שני מען ברענגט ארויף? קויפט מען בהמות און מען איז זיי מקריב שלמים, דאס איז דער עיקר זאך וואס מען טוט. נאר דא רעדט מען חוץ לירושלים קען מען נישט קויפן קיין בהמה. רש"י זאגט צוויי טעמים, איין טעם איז ווייל חוץ לירושלים שטייט אין פסוק וצרת הכסף בידך, עס טאר נאר זיין געלט, און נאך א טעם זאגט רש"י שמא תכחיש בטורח הדרך, ער וועט קויפן די בהמה וועט ער דארפן ארויפטרייבן ירושלים וועט זי ווערן מאגער. און תוספות געפעלט נישט די ביידע טעמים, און תוספות זאגט א דריטן טעם, מ'האט מורא שמא יגדל עדרים עדרים, ער וועט אויפהאלטן ביי זיך די בהמה און די בהמה, און ס'וועט אויסוואקסן עדרים, און ס'איז דאך מעשר שני'דיגע בהמות, ס'וועט ארויסקומען פון דעם א מכשול. ואם לקח, אויב ער האט חוץ לירושלים געקויפט א בהמה פון געלט פון מעשר שני, איז אזוי, בשוגג, ער האט נישט געוויסט אז ס'איז געלט פון מעשר שני, יחזרו דמים למקומם, צווינגט מען דעם מוכר אויב ר'איז דא פאר אונז, ער זאל צוריק געבן די געלט, ווייל ס'איז א מקח טעות, ווען ער זאל געווען וויסן, דער קויפער, אז דאס איז מעשר שני געלט, איז דאך יעצט אז ער האט געקויפט א בהמה, האט זיך דאך קדושת מעשר איבערגעטראגן אויף די בהמה, איז דאך פאר אים א גרויסע טרחה ער זאל יעצט ארויפפירן די בהמה, ער זאל געווען וויסן ס'איז מעשר שני געלט וואלט ער נישט געקויפט עס, די געלט איז אים אסאך לייכטער צו ברענגען, דעריבער איז עס מקח טעות. במזיד. אויב ער האט געוויסט ס'געלט פון מעשר שני און דאך האט ער געקויפט, פארוואס האט ער עס געקויפט? ער וויל עס מאכב ארויפפירן ירושלים און עס דארט מקריב זיין פאר שלמים, תעלה, זאל עס ארויפגיין די בהמה ותאכל, ס'זאל ווערן געגעסן במקום, מקום ווערט אנגערופן דער אייבישטער אנדערע מאל דער מקום ווערט אנגערופן ירושלים ווייל עס שטייט אל המקום אשר יבחר השם דא אויב במזיד איז דאך עס נישט קיין מקח טעות ער האט דאך געוואוסט ס'איז מעשר שני געלט און ער האט אויף זיך גענומען די טירחא דאס ארויפטראגן אמר רב יהודה האט רב יהודה געזאגט במה דברים אמורים ווען איז דאס געזאגט געווארן אז במזיד זאגן מיר תעלה ותאכל במקום, במתכוין ולקח תחילה לשם שלמים, ער האט דאס געקויפט ער זאל עס מקריב זיין שלמים, ווי דער סדר איז פון אלע בהמות וואס ווערן געקויפט פון כסף מעשר, מען זאל עס מקריב זיין שלמים, די גמרא לערנט עס נאך אפ פון א גזירה שוה, שטייט וזבחת שלמים ואכלת שם, און ביי מעשר שני שטייט אויך ואכלת שם, זאגן מיר אז וואס זאלסטו טון מיט די געלט פון מעשר שני, קויפן בהמות פאר שלמים? דעמאלט זאגן מיר ער האט טאקע ריכטיג נישט געטון, כ'האב מורא די בהמה וועט ווערן מאגער אויפן וועג, נאר אויב ער האט געקויפט זאל ער עס ארויפפירן, אבל אבער, במתכוין להוציא מעות מעשר שני לחולין, ער האט געקויפט מיט די געלט פון מעשר שני א בהמה כדי אז ער וויל עסן די בהמה חוץ לירושלים, געוויס, בין שוגג בין מזיד, יחזרו דמים למקומם, דער בין שוגג פאסט זיך נישט צו זאגן אבל במתכוין, ווייל במתכוין איז ער דאך מזיד, נאר די טייטש איז אזוי, און דעם זעלבן דין וואס איז דא ביי שוגג, האבן מיר געזאגט יחזרו דמים למקומם, און די זעלבע זאך ביי מזיד, יחסרה דמים למקומן, אז דאס הייסט איך טו זאגן דעם מוכר גיב אים צוריק די געלט. פרעגן, דאס איז דאך א קנס פאר די מוכר, אז דער אט האט ער פארקויפט די בהמה, און אט מוז ער צוריק נעמען די געלט, די בהמה הייסט עס, און אוועק געבן די געלט. פרעגט די גמרא, והא אנן תנן, מיר האבן דאך געלערנט, רב יהודה אומר, רב יהודה זאגט, ווען איינער איז מקדש א פרוי מיט פירות פון מעשר שני חוץ לירושלים במזיד, אויב מען האט געוואוסט ס'איז פירות פון מעשר שני קידש, ווערט זי מקודש'ט, ווייל עס איז דאך נישטא קיין טעות אין דער זאך, ער האט געוואוסט ס'איז מעשר שני פירות און זי האט געוואוסט, קיין טעות איז נישט דא, און משום קנסא האבן די חכמים נישט געזאגט זאל ווערן בטל דער מקח, פארוואזשע זאגסטו דא אז דעמאלט ווען ער האט געקויפט די בהמה לאכלה חוץ למקומה, זאגן מיר אז מען טוט קנס'ענען דעם מוכר אז ער מוז צוריק געבן די געלט און נעמען די בהמה? אויב מען קנס'עט וואלט מען דא אויך געדארפן קנס'ן, און די אישה איז דאך די זעלבע זאך ווי מען גייט מען קויפט א בהמה חוץ לירושלים, צו מען גיבט איבער די פירות שביעית צו דער אישה. אמר רב אלעזר האט רב אלעזר געזאגט ס'איז נישט גלייך איינס צום אנדערן, אישה יודעת, דא רעדט זיך דאך במזיד, די פרוי האט געוויסט אז ס'איז פירות מעשר שני, און די פרוי ווייסט, שאין מעות מעשר שני מתחללין על ידה, זי ווייסט אז די געלט ווערט נישט אויסגעביטן. ועולה און זי גייט ארויף ואוכלתו בירושלים. זי וויל דאס נישט מוציא זיין לחולין. די אישה וועט עס ארויפטראגן. אבער דא האט דער מוכר, ער ווייסט דאך אז די געלט ווערט אויסגעביטן אויף דער בהמה, און די געלט ווערט אין זיין האנט חול, איז ער דאך עובר אויף לפני עור לא תתן מכשול, ווייל במזיד ער ווייסט אז דער לוקח וויל דאס עסן אין זיין שטאט, נישט אין ירושלים, דעריבער דארף מען אים קנס'ענען. מאסק, וואס האט מען דא געזאגט אזוי אז די פרוי קען איך טראסטן די פירות, זי ווייסט די פירות פון מעשר שני, וועט זי גיין דאס ארויפטראגן אין ירושלים, דעריבער זאגן מיר אז מען האט מקדש געווען במזיד קידש, אבער דא אויב דער מוכר ווייסט אז יענער מענטש קויפט פאר מעשר שני געלט א בהמה און ער וויל איר עסן חוץ לירושלים, איז זאל האט ער דאך עובר געווען אויף לפני עור לא תתן מכשול, טו איך קנס'ענען אז דער מקח ווערט בטל. מתקיף לה רבי ירמי' האט רבי ירמי' געפרעגט א קשיא, והרי בהמה טמאה עבדים וקרקעות, דאדם יודע א מענטש ווייסט שאין מעות מעשר שני מתחללין עליהם, קען איך דאך זאגן אז כ'וואלט גענומען די געלט אויף די דעה אז ער זאל זי ארויפטראגן ירושלים. ותנן און מיר האבן געלערנט אין לוקחין בהמה טמאה עבדים וקרקעות במעות מעשר שני אפילו בירושלים מען טאר נישט קויפן קיין בהמה טמאה אדער עבדים און קרקעות פאר דעם געלט פון מס השנה, אפילו אין ירושלים קען מען אויך נישט קויפן פאר די געלט. לאמיר דא אויך זאגן, ווען ער האט געקויפט איז אויף די דעה עס ארויפטראגן אין ירושלים, ווייל א מענטש ווייסט אז די געלט פון מעשר שני ווערט נישט אויסגעטוישט, און איך דארף נישט גיין קנס'ענען דעם לוקח, ער האט גארנישט נישט געטאן מיט דעם קיין עבירה, אזוי ווי איך זאג דא ביי אשה, אשה יודעת. ואם לקח, און אויב ער האט געקויפט, יאכל כנגדו, איז דער לוקח זאל נעמען געלט פון זיך, און ער זאל גיין זאגן אזוי, אומעדום וואו די געלט פון די מוכר געפינען זיך די געלט פון מוכר וואס ער האט באקומען פאר די די מעשר שני געלט האט אויף זיך די קדושת מעשר שני, זאג איך דעם לוקח, הער זיך צו דו לוקח, דו האסט געקויפט א בהמה מעשר שני געלט, איז די קדושה דאך דא אויף די געלט אויף א צווייטן מענטש, דארף מען דיר באשטראפן אז זאלסט נעמען אנדער געלט און זאלסט אויסטוישן דיע געלט וואס איז דא בידו של מוכר, דאס איז די טייטש, ואם לקח האט געקויפט יאכל כנגדו, קויפט ער זאל ער עסן כנגדו. דאס הייסט ער נעמט אנדערע געלט דער לוקח און ער טראגט זיי ארויף אין ירושלים. פארוואס זאל איך אזוי עס זאגן? לאמיר אויך זאגן אז א מענטש ווייסט אז די געלט פון מעשר שני טראגט זיך נישט ארויף די קדושה אויף מעשר אויף די בהמה טמאה טראגט זיך נישט ארויף די קדושה, ממילא ווייסט דער מוכר אז די געלט וואס איז דא ביי אים איז מעשר שני געלט וועט ער עס ארויפפירן ירושלים, אזוי ווי דו זאגסט דא אויף ביי די רישא אז די פרוי ווייסט אז דא מען האט איר מקדש געווען מיט מעשר שני פירות, וועט זי גיין זי וועט עס ארויפטראגן אין ירושלים, איז דאך דא אויך די זעלבע זאך, דער מענטש וועלכע האט פארקויפט די בהמה טמאה צו די קרקעות צו די עבדים, ווייסט אז די געלט וואס ער האט באקומען פאר דעם איז מעשר שני געלט, און די קדושה דא אויף דעם וועט ער עס ארויפטראגן. אלא, האט די גמרא חרטה, נישט איך האב פריער געזאגט אז א מענטש ווייסט דעם דין אז אין מעות מעשר שני מתחללין, א מענטש ווייסט נישט, דער מענטש קען האבן א טעות. נאר און ביי קידושין אויכעט קען די פרוי מיינען אז זי מעג עס דא עסן, נאר הכא דאס וואס שטייט דא אין די משנה, רב יהודה האט געזאגט אז מען האט מקדש געווען א פרוי במזיד, מיט געלט פון מעשר שני איז זי מקודש, באשה חברה עסקינן, ס'רעדט זיך אז די פרוי איז חברה, זי ווייסט א דין, דידעה, דעמאלט זאגן מיר, אז זי איז מקודש, אבער סתם מוכר, ווייסט נישט אז מעשר מתחלל על בהמה טמאה, ממילא וועט גיין דער מוכר און ער וועט עסן די געלט, חוץ לירושלים, דעריבער זאגן מיר דעם לוקח, הער זיך צו, דו האסט געטאן אזא זאך, גיי נעם אנדער געלט און טו עס אויסטוישן, זאג, וואו דער מוכר איז דא מיט די געלט זאלן זיין אויסגעטוישט דיינע מעשר שני געלט אויף מיינע געלט, און די געלט טראג ארויף אין ירושלים. אמר מר, מיר האבן פריער געלערנט אם לקח, אויב שמעון האט געקויפט פון די מעשר שני געלט וואס ער האט געהאט, האט ער געקויפט א בהמה טמאה, צו קרקעות, צו עבדים, יאכל כנגדן, די געלט וואס געפינט זיך וואס ער האט געגעבן ראובנ'ען איז דאך מעשר שני געלט, דארף שמעון נעמען אנדער געלט און ער זאל זאגן וואו עס געפינט זיך נאר ראובן'ס געלט טו איך אויסבויטן די קדושה אויף דיע געלט וואס איז ביי מיר, און די שמעון דארף יעצט נעמען די געלט ארויף טראגן ירושלים און עסן. פרעגט די גמרא ואמאי פארוואס זאל איך אזוי זאגן? לאמיר זאגן יחזרו דמים למקומן כי התם, אזוי ווי מען האט פריער געלערנט אז אויב מתכוין להוציא מעות מעשר שני לחולין ווען מ'קויפט א בהמה טהורה מזיד, האבן מיר דאך דארטן געזאגט יחזרו דמים למקומן, זאל איך דא אויך אזוי זאגן? פארוואס זאל איך גיין באשטראפן דעם לוקח אז ער דארף, ווי מ'זאגט, אי, ער בלייבט מיט א בהמה טמאה און ער דארף גיין אויסלייזן די געלט? אמר שמואל האט שמואל געזאגט, ביסט גערעכט, איך זאג טאקע אז ס'איז מקח בטל, און יחזרו דמים למקומן, ווען איז דאס גערעדט געווארן ווען דער מוכר איז דא, נאר דא רעדט זיך כשברח, דער מוכר ביי וועמען די געלט איז דא איז נישט דא, פרעגט די גמרא וטעמא דברח, דעריבער טו איך נישט קנס'ענען דעם פארקויפער ווייל ער איז אנטלאפן. הא אבער לא ברח, ער איז נישט אנטלאפן, קנסינן למוכר, קנס איך דער מוכר. און אזוי האבן מיר דאך פריער אויך געזאגט אז ביי מזיד איז יחזרו דמים למקומן, וואס דאס איז א קנס פאר דעם מוכר, ווייל א מענטש וויל פארקויפן די בהמה חוץ פון דא וואו ער געפינט זיך. איז דאס וואס מען גיט אים צוריק די געלט איז פאר אים א קנס. וואס זאל אזוי זיין? ונקנסיה ללוקח, זאל איך שטענדיג קנס'ענען דעם לוקח אז דער מקח זאל נישט ווערן בטל, קיין טעות אין מקח איז דאך נישט געוועזן, מען האט דאך געוויסט אז ס'איז מעשר שני געלט, זאל איך קנס'ענען דעם לוקח אפילו דעמאלט ווען דער מוכר איז דא אז יאכל כנגדן אז ער דארף נעמען געלט דער לוקח און עס איבערבייטן אויף די אויס אויסלעזן די געלט וואס איז ביי די מוכר? ענטפערט די גמרא לאו עכברא גנב, נישט דער עכבר איז דער גנב, אלא חורא גנב, נאר די לאך ווי דער עכבר האט צו באהאלטן דארטן די גניבה, ווי איינער זאגט, ווען דער עכבר זאל זיך נישט האבן ווי צו באהאלטן, וואלט ער נישט געווען גע'גנב'עט, איז דא אויך די זעלבע זאך? ווען נישט וואס דער לוקח האט ביי וועמען צו קויפן, וואלט ער דאך נישט ארויס וואלט ער דאך נישט ארויסגעברענגט לחוץ, וואלט ער דאך נישט געגאנגען קויפן די בהמה טמאה פאר די געלט פון מעשר שני, פרעגט די גמרא, ווער איז דא דער עכבר? דער עכבר איז דא דער מוכר. ואי לאו עכברא, ווען נישט דער עכבר דער לוקח, חורא מאי קעביד, ווען ער זאל נישט קויפן, וואס וואלט דער מוכר געטון? בלייבט דאך צוריק די זעלבע שאלה, פארוואס זאל איך קנס'ענען דעם פארקויפער זאל איך קנס'ענען דעם קויפער? מיט וואס זאל איך אים קנס'ענען אז ער דארף נעמען אנדערע געלט, און ער זאל זאגן אומעטום ווי די געלט געפינט זיך ביד מוכר איז עס אויסגעטוישט אויף דיע געלט און ער זאל עס עסן ירושלים? ענטפערט די גמרא, מסתברא דער שכל זאגט כל היכא דאיכא איסורא התם קנסינן. דאס הייסט ביי וועמען ס'איז דא דער איסור דארטן טוט מען קנס'ענען ביי וועמען איז דא דא די געלט פון איסור די געלט פון מעשר שני איז דאך ביי די מוכר דעריבער טוה איך קנס'ענען די מוכר אויף וואס טוה איך קנס'ענען אז יחזרו דמים למקומם אבער ווי וועט זיין אז די מוכר איז אנטלאפן איז דעמאלט מוז איך שוין זאגן אז דער לוקח זאל נעמען געלט און ער זאל עס אויסטוישן אויף דיע געלט וואס ס'געפינט זיך ביד מוכר רשי. זאגט די משנה, המקדש בערלה, איינער האט מקדש געווען א פרוי מיט פירות פון ערלה, פירות פון ערלה איז אסור בהנאה, בכלאי הכרם, ירקות וואס זענען געוואקסן אין א כרם, אין א וויינגארטן, ווערט אנגערופן כלאי הכרם. אזוי כלאי השדה, מען פארזייעט חיטים מיט שעורים צוזאמען, איז מען עובר א לאו, אבער די חיטים די שעורים ווערן נישט גע'אסר'ט, אפילו באכילה ווערן זיי נישט גע'אסר'ט, אבער כלאי הכרם איז אסור אפילו בהנאה. ער האט מיט דעם מקדש געווען א פרוי? אדער בשור הנסקל, א אקס וואס האט דערהארגעט א מענטש, איז דער דין מען דארף אים געבן סקילה ער איז אסור בהנאה, האט ער מיט דעם מקדש געווען א אישה. אדער בעגלה ערופה, ווען מען געפינט א חלל, מען ווייסט נישט ווער עס האט אים דערהארגעט, דארף דאך די נאנטסטע שטאט ברענגען דעם עגל, די עגלה ערופה, און דאס איז אסור בהנאה, האט ער מיט דעם אויך איר מקדש געווען. אדער בציפורי מצורע, ביי א מצורע איז דא צוויי ציפורים, איין ציפור שיקט מען אוועק, דיע ציפור וואס מען שיקט אוועק איז נישט אסור בהנאה, די גמרא וועט ווייטער זאגן, ווייל איך קען נישט זאגן די תורה זאגט שלח לתקלה, שיק עס אוועק, א זאך וואס איז אסור בהנאה און א מענטש וועט עס נעמען, נאר איין ציפור די וואס מען טוט שעכטן די איז אסור בהנאה. אדער בשער נזיר, די האר וואס דער נזיר שערט זיך אפ איז אויך אסור בהנאה. אדער ופטר חמור, אזוי גייט אן די דין בכורה נאר ביי בהמה טהורה, א אויסנאם איז פארהאנען פטר חמור, כאטש א חמור איז א בהמה טמאה, איז די פטר חמור תפדה בשה, און אויב ואם לא תפדה אז מען טוט עס נישט אויסלייזן וערפתו האקט מען אפ דעם קאפ און עס איז אסור בהנאה און בשר בחלב. איז אויך אז ס'איז געווארן געקאכט פלייש מיט מילך איז עס אסור בהנאה, אדער וחולין שנשחטו בעזרה, ער האט מקדש געווען די פרוי מיט א בהמה פון חולין וואס פלייש פון א בהמה פון חולין וואס איז געווארן געשאכטן אין די עזרה, די אלע זאכן זענען איסורי הנאה, אינה מקודשת, זי איז ניט מקודש. ווי איז מכרן, ער האט פארקויפט די איסורי הנאה, וקידש בדמיהן, ער האט מקדש געווען די פרוי מיט די געלט וואס ער האט באקומען פאר די איסורי הנאה, מקודשת איז זי מקודש, ווייל דיע זאכן איז נישט תופס דמיהן, די זאך איז אסור, די ערלה איז אסור, ער טאר זי נישט פארקויפן די ערלה, ווייל ער באקומט געלט האט ער דאך הנאה, נאר אויב ער האט עס פארקויפט איז די געלט נישט אסור. דעריבער טוט ער נישט דערמאנען דא אויך אנדערע זאכן וואס האט אים מקדש געווען מיט עבודה זרה, ווייל ביי עבודה זרה איז טאקע אסור בהנאה, אבער ווידער אז מען פארקויפט עס, איז דאך תופס דמיו, איז דאך די געלט אויך אסור בהנאה, קען ער נישט לערנען ביי דעם מכרן וקידש בדמיהן מקודשת, ער גייט מיר דערציילן אין דער משנה אסאך זאכן וואס זענען אסור בהנאה און מען קען מיט זיי נישט מקדש זיין קיין פרוי, און דאך אז מען פארקויפט זי מיט די געלט קען מען מקדש זיין. רשי. המקדש בערלה וכו', דכולהו איסורי הנאה נינהו די אלע די אלע זאכן וואס מען רעכנט דא אויס איז אסור בהנאה כדיליף בגמרא ווי די גמרא לערנט עס אפ מכרן וקידש בדמיהן מקודשת דאין הדמים נתפסים באיסור כדיליף לקמן די גמרא לערנט ווייטער אראפ אז די געלט ווערט נישט נתפס באיסור. גמרא. פרעגט די גמרא בערלה מנלן פון וואנען ווייסן מיר אז ערלה איז אסור בהנאה? דתניא מיר האבן געלערנט שטייט אין פסוק ערלים לא יאכל, אין לי ווייס איך נישט, אלא איסור אכילה, אז ערלה טאר מען נישט עסן, הנאה מנין, פון וואנען ווייס איך איך טאר נישט הנאה האבן פון די פירות פון ערלה, שלא יהנה ממנו איך זאל נישט הנאה האבן פון די פירות פון ערלה, ולא יצבע בו. כ'זאל אויב ס'איז אזיין זאך וואס ס'איז ראוי מיט דעם צו פארבן, למשל מיט די שאלן פון א ניס קען מען פארבן גרינע פארב, ברוינע פארב דאס די ברוינע שאלן, איז אויב די פירות פון ערלה איז נישט אסור בלויז די פרי נאר די שומר לפרי די שאל איז אויך אסור, פון וואנען ווייס איך מ'טאר נישט פארבן מיט די פירות פון ערלה, ולא ידליק בו את הנר, ער האט שמן וואס איז געווארן געמאכט פון זיתים פון ערלה, זאל ער נישט אנצינדן די נר, ער גייט מיר מפרש זיין די הנאות, וואס כאפט ער פונקט אן די הנאות, זאגט שוין תוספות, ווייל איך וואלט געוואלט מיינען אפילו מען טאר נישט הנאה האבן, נאר פארב, קאלאר, חזותא, וואלט איך געוואלט מיינען לאו מילתא היא, צי שלא ידליק הנר וואלט איך געוואלט מיינען דאס מעג מען, ווייל ער טוט דאך עס יעצט פארניכטן, ער טוט דאך עס פארברענען. פון וואנען ווייס איך אז די הנאות איז אויכעט אסור, תלמוד לומר שטייט אין פסוק וערלתם ערלתו, לרבות את כולם, בין איך מרבה אז אלע הנאות איז אסור פון ערלה. אין דער משנה האט מען געלערנט כלאי הכרם איז אסור בהנאה, דעריבער אז מען איז מקדש א פרוי מיט כלאי הכרם איז זי נישט מקודש, מנלן, פון וואנעט ווייסן מיר אז כלאי הכרם איז אסור בהנאה? אמר חזקי' האט חזקי' געזאגט, אמר קרא שטייט אין פסוק פן תקדש, פן תקדש המלאה הזרע אשר תזרע, זאגן מיר תקדש איז פן תוקד אש, זאלסט נישט פארזייען קיין כלאי הכרם, תוקד אש וועט עס דארפן פארברענען אין פייער ווייל עס איז אסור בהנאה רב אשי אמר רב אשי זאגט פן ער טייטשט פן תקדש תהיה קודש יהיה קודש טאמער וועט עס זיין קודש פרעגט די גמרא אויב דו גייסט זאגן אז כלאי הכרם האט דעם דין ווי קודש ווי דער דין בדק הבית אז די זאך איז הייליג קען איך דאך אוועקנעמען די קדושה פון דער זאך און דאס איבערצוטראגן אויף געלט, אויב אזוי זאג דא ביי כלאי הכרם אויכעט, אי זאג אזוי, מה קודש תופס את דמיו, קודש איז תופס די געלט טראגט זיך ארויף די קדושה, ויוצא לחולין, אף זאג אויכעט כלאי הכרם תופס את דמיו ויוצא לחולין. און מיר האבן דאך געלערנט ביי אונז אין דער משנה, בכלאי הכרם מכרן וקידש בדמיהן איז מקודשת, זע איך דאך אז ס'טוט נישט אסר'ן די געלט. אלא זאגט די גמרא מחוורתא די בעסטע זאך איז כדחזקיה, די סברה וואס חזקיה האט געזאגט, פן תקדש זאגן מיר פן תוקד אש. שור הנסקל, אין דער משנה האבן מיר געלערנט אז מ'איז מקדש א פרוי מיט שור הנסקל ווערט זי נישט מקודש ווייל שור הנסקל איז אסור בהנאה. פרעגט די גמרא מנין וואנען ווייסן מיר אז שור הנסקל איז אסור בהנאה? דתניא מיר האבן געלערנט אין פסוק שטייט סקל יסקל השור און עס שטייט אויך לא יאכל את בשרו איז דאך דא א קשיא ממה שנאמר סקל יסקל השור, אז עס שטייט אין פסוק מ'גיט דעם שור סקילה, דאס הייסט מען טוט אים ניט שעכטן, נאר מען טוט אים געבן סקילה. איני יודע, ווייס איך דען ניט שנבלה היא, אז ס'ווערט דאך א נבלה ס'איז נישט געשאכטן, און נבלה אסורה באכילה, נבלה טאר מען נישט עסן, שטייט דאך אין פסוק לא תאכלו כל נבלה, וואס זשע דארף מען דער פסוק דערציילן? מה תלמוד לומר, וואס דארף מען דער פסוק זאגן? לא יאכל את בשרו, כ'ווייס אליין אז נבילה טאר מען נישט עסן. מגיד לך, דער פסוק גייט דיר זאגן, שאם שחטו לאחר שנגמר דינו, אז ס'איז געווען דער גמר דין, אז דעם שור קומט סקילה, איז געגאנגען דער בעל הבית און ער האט אים גע'שחט'ן, אסור באכילה איז דער איז אסור באכילה דארף איך האבן צוויי זאכן דערציילט מיר דער פסוק איינמאל דערציילט מיר דער פסוק סקול יסקל מען גיט אים סקילה און אויב דו האסט אים געשחטן זאג איך דיר דעמאלט אז לא יאכל אז מען טאר אים נישט עסן. בהנאה מנין, פון וואנעט ווייס איך אז מען טאר נישט קיין הנאה האבן פון שור הנסקל? מ'האט אים פארשטיינערט, כ'טאר נישט געבן אים צו עסן פאר מיינע כלבים? תלמוד לומר שטייט אין פסוק בעל השור נקי. פרעגט די גמרא מאי משמע? ווי ליגט אין די ווערטער בעל השור נקי אז ער איז אסור בהנאה? דער פסוק גייט דאך ארויף נישט אויפן שור, בעל השור נקי. שמעון בן זומא אומר זאגט שמעון בן זומא כאדם שאומר לחבירו ווי איינער זאגט צו זיין חבר יצא פלוני נקי מנכסיו ער איז ארויסגעגאנגען ריין פון די נכסים ואין לו בהם הנאה של כלום איז דאס די טייטש בעל השור נקי ער איז ריין ער קען גארנישט ניט פון דעם הנאה האבן. וואס האט מען יעצט געזאגט? אז דער לא יאכל את בשרו גייט מען דערציילן אז אויב מען האט אים געשחט'ן לאחר שנגמר דינו איז ער אויך אסור בהנאה. פרעגט די גמרא, ממאי פון וואנעט ווייסטו דהאי לא יאכל את בשרו דאס וואס שטייט אין פסוק לא יאכל את בשרו מיינט מען להיכא דשחט לאחר שנגמר דינו דאסור, דאס גייט ארויף אז מען האט אים געשחטן נאכדעם וואס ס'איז געווען דער גמר דין, דערציילט מען דער פסוק כאטש מען האט אים געשחטן דאך טאר מען נישט פון אים עסן, דילמא קען זיין היכא דשחט לאחר שנגמר דינו, שרי, אז מ'האט אים געשחט'ן לאחר שנגמר דינו, מ'האט דאך אים געשחט'ן וועל איך מעגן עסן אויך. ווען איז דער איסור דווקא? ווען איך האב מקיים געווען די מצוה פון סקילה. איי והאי לא יאכל, וואס קומט מיר זאגן לא יאכל? להיכא דסקליה מיסקל דאסור, ס'קומט מיר מ'גיט אים סקילה, אה, איך ווייס דאך אליין אז מען גיט אים סקילה אז מען טאר אים נישט עסן, נאר די לא יאכל גייט מיר דערציילן אז ס'איז אסור בהנאה אויכעט. וכדרב אבהו אמר רב אלעזר, ווי רב אבהו האט געזאגט פאר רב אלעזר, און דאמר רב אבהו אמר רב אלעזר, כל מקום אומעטום שנאמר ווי שטייט לא יאכל לא תאכל ולא תאכלו, אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה, מיינט מען סיי איסור אכילה סיי איסור הנאה. עד שיפרט לך הכתוב ביז דער פסוק וועט עס זאגן ארויס בפירוש אז מען מעג הנאה האבן, כדרך שפרט לך בנבילה אזוי ווי דער פסוק האט ער געזאגט ביי נבילה, ביי נבילה שטייט לא תאכלו כל נבילה, וואלט איך געוואלט מיינען אז ס'איז אסור בהנאה אויכעט, ווייל זאגט מיר דער פסוק לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכור לנכרי, אבער אומעטום מיינט מען לא יאכל אז ס'איז אסור בהנאה, זאל איך זאגן אזוי, אויב מען גיט דעם שור סקילה טאר מען נישט עסן פארוואס? ווייל עס איז א נבילה. און די לא יאכל קומט מען דערציילן אז ס'איז אסור בהנאה. איי וואס קומט מען דערציילן די בעל השור נקי אויף א צווייטע דרשה? און ווי וועט אויסקומען אז מען האט גע'שחט'ן דעם שור לאחר שנגמר דינו וועל איך זאגן מעג מען עסן אויכעט. ווייל ס'ווערט דאך דא גארנישט נישט דערמאנט קיין רמז לא יאכל את בשרו אז מהאט אים געשחטן. ענטפערט די גמרא, הני מילי, ווען זאגן מיר אז לא יאכל מיינט מען איסור הנאה, היכא דנפקא לן איסור אכילה מלא יאכל, אויב די איסור אכילה לערן איך אויך אפ פון דעם לשון לא יאכל, דארף איך דאך האבן דעם לא יאכל צו ווארענען אויף אכילה, זאגן מיר אז אלע הנאות ליגן אין לשון אכילה. אבער הכא דא איסור אכילה אז מען טאר נישט עסן דעם שור הנסקל, מסקול יסקל נפקא, ווייל איך ווייס דאך ער איז א נבילה, ווייס איך דאך ס'איז אסור. דאי סלקא דעתך לאיסור הנאה דכתיב, אויב דו וועסט זאגן אז די לא יאכל גייט ארויף אויף איסור הנאה, נכתוב קרא זאל מען שטיין לא יהנה ווייל דעם איסור אכילה ווייס איך שוין פון לשון סקול יסקל, ערגעץ אנדערש אז די תורה דארף מען גיין ווארענען אויף די אכילה, אז די תורה דארף מען ווארענען אויף די אכילה שרייבט מען שוין די תורה לא יאכל און מען מיינט סיי אכילה סיי הנאה, אבער דא אויך אז מען טאר נישט עסן ווייס איך דאך פון סקול יסקל אז ס'איז נבילה, וואזשע דארף מען די פסוק נאר זאגן וועלכע זאך? הנאה, און זאָל מען שטײן לא יהנה, אי נמי, אָדער כ'װעל דיר אַנדערש זאָגן, זאָל טאַקע זײַן, אַז אױף הנאה אַלײן איז דאַרף אױך שטײן דאָס לשון אכילה, זאָל מען שטײן טאַקע לא יאכל, אָבער את בשׂרו למה לי, װאָס דאַרף מען שטײן עס בשׂרו, לא יאכל, מען זאָל נישט עסן את בשׂרו, זיכער רעדט מען דאָך פֿון די פֿלײש, זאגן מיר דער פסוק מיינט צו זאגן אף על גב דשחטיה כעין בשר, ער האט עס געשחטן און ס'איז ווי פלייש, דאך אסור, לא יאכל, ס'זאל נישט ווערן געגעסן, את בשרו אפילו ס'איז געווארן ווי בשר.

דמיחזי דאס זעהט אויס כסקילה, דעמאלט זאגט א פסוק אפילו מ'שחט אים איז ער אסור, פארוואס? ווייל עס איז דאך אויך א ענין פון סקילה, די שחיטה איז דאך געווען מיט א שטיינדל, אבל שחטיה בסכין, אז מען שחט עס מיט א חלף נישט מיט א שטיין, לא זאל איך איז נישט אזוי דער דין, נאר דעמאלט וועט זיין דער דין אז מען מעג יא עסן די פלייש. זאגט די גמרא, מידי סכין באורייתא כתיב, ביי שחיטה שטייט א מעסער, ממילא אז מען קען דאך שעכטן מיט יעדער זאך, מיט צור קען מען דאך אויך שעכטן, ממילא קען איך נישט מחלק זיין, זאגן אז ווען מען שעכט מיט א שטיינדל דעמאלט הייסט עס סקילה, ס'איז דעמאלט שחיטה און נישט קיין סקילה.

דנפקא לן, מיר לערנען אפ איסור אכילה ואיסור הנאה תרווייהו מלא יאכל, מיר זאגן אז פון דעם לא יאכל ווייסן מיר ביידע זאכן, סיי אז ס'איז אסור באכילה און סיי ס'איז אסור בהנאה. האי בעל השור נקי למאי אתא, וואס לערן איך אפ פון בעל השור נקי? להנאת עורו. דא דא פריער רעדט מען דאך אלץ פון דער בשר, לא יאכל את בשרו, וואלט איך געוואלט מיינען אז פון דער עור פון דער פעל קען מען יא הנאה האבן, זאג איך בעל השור נקי, ער האט אין דער זאך קיין שום הנאה נישט, די עור האט ער אויך נישט.

אז א שור האט דערהרגעט א מענטש, אויב ער איז געווען א מועד, דארף ער באצאלן כופר, כופר, שוין די גמרא זאגט וואס הייסט כופר וועמען מען שאצט אפ, צו דעם מזיק שאצט מען אפ צו דעם ניזק, אויב א שור ווען ער איז א מועד טוט מען דעם ש ע, דארף ער באצאלן כופר שלם. ס'ערשטע מאל האט דערהרגעט איז ער א תם, וואלט איך געוואלט מיינען אז מען דארף באצאלן א האלבן כופר, גיי איך ממעט זיין אז נקי, ער איז ריין פון חצי כופר, וואס איר פרעגט ווי קען ער ווערן א מועד, דוק דאס איז א קשיא פון גמרא, די גמרא פרעגט אויב שור שהרג שהרג את האדם ווי ער קען ער ווערן א מועד גלייך עס ערשטע מאל. קעיר דארטן, נאר ער הרג'עט איינמאל א מענטש בכוונה קומט דאך שוין דעם שור סקילה ווי ווערט ער א מועד, איז דא אין גמרא דארטן אסאך תירוצים אין שור שנגח ד וה'. אדער ער גייט זאגן מדמי ולדות, ס'איז דאך דא א דין צוויי מענטשן קריגן זיך און איינער א פרוי איז דורך געגאנגען און מ'האט איר געזאגט באקומען א קלאפ ויצאו ילדיה דארף דער מזיק, דער מענטש, באצאלן איר מאן די דמי וולדות? זאגן מיר, בעל השור נקי, ער איז ריין. אויב ס'איז געשען אזא איין זאך מיט א שור וואס האט מזיק געווען די וולדות, דארף ער נישט באצאלן. אויב אזוי, הנאת עורו מנא להו, פון וואנעט ווייסט ער אז מ'טאר נישט הנאה האבן פון דער עור פון א שור הנסקל? ענטפערט די גמרא מאת בשרו, פון דעם עס שטייט לא יאכל את בשרו, את הטפל לבשרו, ואידך, דער וואס דארף עס אפלערנען פון בעל השור נקי, את לא דריש, את טוט ער נישט דרש'ענען, כדתניא אזוי ווי מיר האבן געלערנט, שמעון העמסוני, ואמרי לה און אנדערע זאגן נחמיה העמסוני, היה דורש כל את שבתורה, האט געדרש'נט יעדער את אין דער תורה האט ער געדארשט און ס'גייט מיר עפעס מרבה זיין, כיוון שהגיע ער איז געקומען לאת השם אלקיך תירא, פירש, האט ער זיך אפגעשיידט, ער האט מורא געהאט, וואס הייסט כ'רעד מען זאל מורא האבן נאך א זאך, צוגלייך מיט למורא מקום, ממילא ער האט געזען אז דא קען ער גארנישט נישט דרש'ענען, האט ער חרטה געהאט אויף אלע דרשות. אויף אלע אתין וואס ער האט געדארשט. אמרו לו תלמידיו. האבן די תלמידים געזאגט צו שמעון העמסוני, כל אתין שדרשת מה תהא עליהן, וואס איז מיט די אלע אתין וואס דו האסט געדארשנט? אז זיי קומען עפעס מרבה זיין? זעהסט דאך דא דער את קומט נישט מרבה זיין. אמר להם, האט ער געזאגט צו זיי, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, אזוי ווי איך האב באקומען שכר אויף דעם וואס איך האב געדארשנט אתין קומען מרבה זיין, כך קיבלתי על הפרישה, אזוי נעם איך שכר אויף דעם וואס איך טו זיך אפשיידן פון דעם, און איך זאג אז די אתין טו איך נישט דרש'ענען. עד שבא ר' עקיבא ולימד, ביז ר' עקיבא איז געקומען און ער האט געלערנט די תלמידים את השם אלוקיך תירא, איז דער את לרבות קומט מען מרבה זיין תלמידי חכמים, אז איך טו צוגלייכן תלמידי חכמים למורא המקום, מען זאל מורא האבן פאר תלמידי חכמים, האבן דאך דא א מחלוקת, שמעון העמסוני און אנדערע זאגן נחמיה העמסוני דרשנ'ט נישט די את'ן די תורה, און ר' עקיבא טוט יא דרשנ'ען די את'ן פון די תורה. רש"י.